מען ליינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ח די שיחה איז קעפל פון די שיחה איז חג השבועות דאס איז שיחה ב' די צווייטע שיחה אויף חג השבועות אין חלק י ח אין ליקוטי שיחות חלק י ח איז דאס עמוד פֿינף און דרײַסיק פשוט געוואלדיג געשמאק א תענוג רוחני וגשמי צו לערנען די שיחה, דער רבי מאכט פון דעם פשוט מטעמים, דער רבי וועט אנהויבן אז אין שבועות איז דא א זאך וואס מען טרעפט ביי דריי נשיאי מנהיגי ישראל וואס מען וועט באלד לערנען די דאס, און מען רעדט וועגן משה רבינו, דוד המלך, און דער בעל שם טוב. דער רבי וועט זאגן אז מען מוז טרעפן עפעס א קשר צווישן זיי דריי וויבאלד עס פאסירט אלס האט צו טון מיט שבועות, דארף טרעפן וואס איז דער קשר פון די דריי מיט שבועות, און פארוואס דארף מען האבן אלע דריי, ווייל יעדער איינער איז מחדש עפעס אנדערש, יעדער איינער איז דאך געווען אין א אנדערע סארט תקופה, משה איז געווען אין איין תקופה, דוד המלך אין א צווייטע תקופה, און דער בעל שם טוב אין א דריטע תקופה. דערנאכדעם וועט דער רבי ארויס ברענגען יעדן זאך וואס יעדער איינער קודם דעם זאך וואס איז דער צד השווה צווישן זיי דערנאכדעם וואס יעדער איינער האט מחדש געווען דערנאכדעם וועט דער רבי ארויס ברענגען וואס איז נוגע אז נישט נאר זיי האבן עס מחדש געווען אויף זייער צייט נאר ס'האט צו טון ביז היינטיגן טאג איז די השפעה פון משה דוד און דער בעל שם טוב האט צו טון צו יעדן איינעם און איינעם אין זיין עבודה מ'וועט טרעפן אויכעט אין יעדן איינעמס עבודה, וועט מען טרעפן, איז דא עבודה פון דריי זאכן, און יעדער איינער פון די דריי, האט צו טון מיט איינע פון די דריי נשיאים, ווי מ'וועט לערנען ווייטער אין די שיחה, פשוט געשמאק צו עס לערנען. אות א' מ'האט שוין פיל מאל גערעדט, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה ליקוטי שיחות חלק ח', מ'האט שוין גערעדט אז מיט דעם זמן פון שבועות, האבן א פארבונד, א', משה רבינו, דורך וועמען ס'איז געגעבן געווארן די תורה אין שבועות, דארט איז איז האבן גערעדט אז אין שבועות איז דא א פארבונד פון משה רבינו, ב', דוד המלך, וואס עס שטייט, ברענגט זיך אין ירושלמי, די גמרא אין חגיגה, אין ירושלמי אין ביצה און אויכעט אין חגיגה, שטייט אז דוד המלך, דוד מת בעצרת, דאס האט דאך א שייכות צו שבועות און גימל דער בעל שם טוב וואס אויך זיין הסתלקות איז געווען שבועות ער ברענגט אראפ אין דער הערה דרײַ ברענגט זיך ליקוטי דיבורים אז עס איז געווען ביום א' בחג השבועות וויבאלד אז אלץ איז בהשגחה פרטית יעדע זאך וואס טרעפט אין די וועלט איז בהשגחה פרטית ובפרט ווען עס רעדט זיך וועגן מאורעות אין שייכות מיט אידן בכלל, איז דאך זיכער אז ס'האט צו טון מיט השגחה פרטית. מען רעדט נאך וועגן מיט גדולי ונשיאי ישראל בפרט, איז דאך זיכער אז יעדע זאך מוז זיין בהשגחה פרטית. איז מובן אז א', עס איז דא א נקודה משותפת צווישן זיי, מ'דארף טרעפן א נקודה משותפת צווישן זיי. דער רבי לייגט צו אין הערה פיר ס'איז דא א געוואלדיגער מדרש תהילים ברענגט אראפ א גאנצע שורה פון זאכן וואס משה רבינו מיט דוד המלך זענען די זעלבע זאך, שפעטער וועט מען דערמאנען אפאר פון זיי, וואס דערפאר זענען זיי אלע פארבונדן מיט דעם זעלבן טאג, מוז מען טרעפן א נקודה משותפת אין דעם משה רבינו, דוד המלך און דעם בעל שם טוב, און ב' א צווייטע זאך אז די נקודה משותפת וואס זיי האבן האט א צוזאמענבונד מיטן תוכן עיקרי פון דעם טאג, וניתן די דעת, וואס איז דער טאג וואס ברענגט אלע דריי צוזאמען, חג השבועות, זמן מתן תורתנו. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פינף, איינע פון די זאכן וואס מען האט געזאגט פריערט אז אין מדרש תהילים ווערט אויסגערעכנט, משה נתן להם חמשה חומשי תורה, כנגדם נתן להם דוד ספר תהילים שיש בו חמשה ספרים, אבער חמשה און חמשה, להעיר אז תורת החסידות וואס איז נתגלה געווארן דער בעל שם טוב איז דער ערשטער וואס האט אנגעהויבן תורת החסידות, וואס איז תורת החסידות? תורת החסידות איז עניינו די יחידה שבתורה, וואס איז יחידה שבתורה? יעדער איינער ווייסט אז ס'דא די נשמה האט האט פינף נעמען, נפש, רוח, נשמה, חיה און יחידה, יחידה איז די פינפטע, איז דא איז אויך דא דער ענין פון פינף, און נישט נאר דאס נאר די פינפטע דער אופן החמישי דער ענין יחידה שבתורה וואס דאס איז חסידות איז האט אויפטו די אלע אנדערע די אלע אנדערע פיר דרגות די נפש רוח ונשמה און חיה לאידך גיסא דאס מוז מען טרעפן א א זאך משותף וואס א נקודה משותפת צווישן אלע דריי און אויכעט א צוזאמענהענג מיט דעם טאג וואס האט פאסירט וואס דאס האט צוטון מיט שבועות אבער לאידך גיסא מוז אבער אויך זיין א חידוש אין אט דער נקודה משותפת ווי זי איז ביי יעדן איינעם פון די דריי נשיאי ישראל, מען דארף טרעפן א חידוש, א נקודה וואס יעדער איינער האט מחדש געווען, און נישט אלע, ערשטנס זאגט ער מען דארף טרעפן א זאך וואס אלע דריי זענען גלייך, זאגט דער רבי פון דעסטוועגן מוז מען האבן אויכעט פון צווייטן זייט, א זאך וואס יעדער איינער האט מחדש געווען א נייע זאך, און דער רבי לייגט צו, יעדער פון זיי איז בלשון השס צריכה, און די גמרא ברענגט זאך, אז די גמרא ברענגט אראפ צוויי זאכן, זאגט די גמרא וואס דארף איך האבן ביידע, די גמרא צריכא, און ברענגט א ראיה איך דארף האבן די זאך, ווען איך ברענג נאר דאס וואלט איך נישט געוואוסט דאס, ווען איך ברענג נאר דאס וואלט איך נישט געוואוסט דאס, מוז איך ברענגען ביידע, אזוי דא אויכעט אזוי, איך מוז טרעפן אין זיי סיי די נקודה משותפת, נקודה משותפת מיט דעם טאג, און דערנאכדעם יעדער איינער וואס ער האט מחדש געווען פאר זיך אליין. אות ב', די נקודות משותפות פון משה, דוד, און דעם בעל שם טוב, איז וואס יעדער פון זיי איז געווען נישט נאר א מלך ונשיא בישראל, נאר אין דעם גופא א ראשון אין דעם סוג פון מלוכה ונשיאות. אלע דריי זענען געווען א נקודה משותפת, אלע זענען געווען א ענין פון א מלך און א נשיא, אבער פון דעסטוועגן איז יעדער איינער געווען א ראשון אין דעם סוג וואס ער איז געווען. ס'געווען א נייע זאך, משה איז א נייע זאך, דוד איז א נייע זאך און דער בעל שם טוב איז א נייע זאך.

וגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ ב, איז משה רבינו געווען דער ערשטער נשיא אויף אלע אידן, ובפרט לויטן פסק הרמב ם, דער רמב ם פסק'נט אין הלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה י א, פסק'נט דער רמב ם אז מלך היה, איז משה רבינו געווען דער ערשטער מלך ביים אידישן פאלק. איז נישט נאר וואס א געווען א וואס אלע דריי זענען געווען מלך ונשיא, משה רבינו איז געווען דער ערשטער, וואס איז דוד? דוד איז געווען דער ראש וראשון פון מלכות בית דוד, ווייטער דער ערשטער, וואס כיוון שנמשח דוד, ברענגט ער אראפ די הלכה אין רמב ם אין הלכות מלכים, כיוון דער לשון פון רמב ם, כיוון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, לו ולבניו הזכרים עד עולם. לא תכרת המלוכה מזרע דוד לעולם. דאס מיינט אז ער איז געווען דער ערשטער מלך אין מלכות בית דוד, און פון אים גייט עס אזוי אלעמאל. וואס איז ביים בעל שם טוב? דער בעל שם טוב איז געווען דער ערשטער פון די נשיאי החסידות הכללית. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צען א געוואלדיגע זאך, פרידיגער רבי אין שביעי של פסח תרצ ו זאגט דער פרידיגער רבי אז דער אויפן בעל שם טוב אז ער איז רוממות מלך אדיר. רוממות מלך אדיר איז איינער וואס איז א רוממות און א מלך און אדיר איז כלא נגד די רוממות פון דעם רעבן פון דעם בעל שם טוב. און ער לייגט צו אויך להעיר אז דער גילוי פון דעם בעל שם טוב מיט תורת החסידות איז א טעימה פון גילוי המשיח. האבן מיר דעם קשר פון די אלע דריי וואס איז אויסגעקומען ביי זיי דריי זענען שייך צו דעם ענין פון שבועות, וואס דערין וואס זיי אלע דריי האבן זיך צוזאמען, יעדער איינער געווען א נשיא און א מלך, און יעדער איינער געווען אויכעט א נייע זאך און א ערשטע זאך. און דערמיט איז פארשטאנדיק די שייכות מיוחדת פון די אלע דריי מלכי ונשיאי ישראל, יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער קשר פון די אלע דריי און זייער נקודה משותפת, געזאגט פריער אז עס דארף זיין א נקודה משותפת צווישן זיי, וואס איז די שייכות צווישן זיי האבן מיר געזען זענען אלע געווען זענען אלע דריי מלכים, וואס איז די שייכות פון זיי דריי צו דעם ענין וואס האט צו טון מיט שבועות, משה רבינו מתן תורה, דוד המלך און דער בעל שם טוב זענען נסתלק געווארן אין שבועות, זאגט דער רבי ווייל פון די ענינים עיקריים וואס האבן זיך אויפגעטון ביי מתן תורה איז געווען וואס יעדער איד איז געווארן א טייל פון ממלכת כהנים און רש י טייטשט דארט שרים און דעם כח אויף צו קענען ארויסברענגען דאס בגילוי נעמט יעדער איד פון די נשיאי ישראל אין יעדן דור כדלקמן זען מיר שוין די שייכות צו מתן תורה, וואס האט פאסירט ביי מתן תורה, די אידן זענען געווארן א ממלכת כהנים, זענען געווארן שרים, ווער גיט זיי דעם כח צו ארויסברענגען בגילוי אז זיי זענען ממלכת כהנים? דווקא אט די דריי, טרעפן מיר די נקודה משותפת פון די דריי צו דעם ענין פון שבועות צו מתן תורה, ווי דער רבי גייט מסביר זיין ווי געזאגט פריערט כדלקמן. אין אות ג', דער רבי ברענגען דעם קשר וואס האט ממלכת כהנים מיט דעם ענין פון מתן תורה, אז מתן תורה האט אויפגעטון דעם ענין פון ממלכת כהנים. אות ג': די שייכות פונעם ענין פון ממלכת כהנים צו מתן תורה, וועט מען פארשטיין דורך מבאר זיין דעם תוכן ענין המלוכה. קודם מסביר וואס דער גאנצער ענין פון מלוכה, לויט דעם וועט מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון ממלכת כהנים וואס איז געווארן דווקא אין מתן תורה. די נקודה עיקרית פון מלכות איז התנשאות, דערהויבנקייט. וואס מיינט דאס? דעם מלך'ס העכערקייט און אפגעטראגנקייט פון גאנצן פאלק. ער איז העכער פונעם גאנצן פאלק און ער איז אפגעטראגן פונעם גאנצן פאלק, ביז די הלכה זאגט אז ער טאר זיך נישט אראפלאזן צו טון מלאכה. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה מכל שכן מזה שאפילו פרנס על הציבור אסור במלאכה בפני ג' איז דאך זיכער אז ער טאר נישט ברענגט אראפ אין גמרא אין קידושין דער רמב"ם אין הלכות סנהדרין ברענגט אראפ אז א מלך ער טאר נישט זיך אראפלאזן צו טון א מלאכה וואס יא מען דארף אים צושטעלן אלע זיינע צרכים מיט גרויס הרחבה כמו שנאמר איז דא א פסוק אין ישעיה און דער רא און דער רמבם ברענגט עס אויך אראפ אין הלכות מלכים מלך ביפיו תחזינה עיניך ער דארף האבן פון די בעסטע און די שענסטע קיינער און קיין זאך אין דער מדינה קען נישט אפהאלטן דעם מלך פון דורכפירן זיין רצון דער מלך פירט דורך יעדער זאך וואס ער וויל כמאמר חזל גמרא זאגט אין פסחים א מלך פורץ גדר כו' ואין מוחין בידו דער מלך אז ער דארף גיין ער גייט קען ער פורץ זיין א גדר ער דארף קיינעם נישט פרעגן און קיינער קען נישט מוחה זיין וואס ער טוט אדער וואס עס שטייט אין גמרא אין בבא בתרא אמר מלכותא עקר טורא דער מלך הייסט רייסט מען אראפ א גאנצן בארג און ווי אויך איז דא נאך זאכן איז די נקודה עיקרית פון מלוכה איז התנשאות אפגעטראגנקייט און העכערקייט פון דעם גאנצן פאלק און כעין זה האט מתן תורה אויפגעטאן ביי אידן די זעלבע זאך וואס מען זאגט וואס ביי א מלך האט מתן תורה אויפגעטאן דורך מתן תורה איז געווארן ורוממתנו אידן זענען דערהויבן געווארן איבער אלע פעלקער ביז אז זיי זענען געווארן העכער פון וועלט בכלל נישט נאר העכער פון אלע פעלקער זענען העכער פון וועלט נישט אונטערווארפן צו די גדרי הטבע א איד איז נישט אונטערווארפן צו גדרי הטבע אין אנדערע ווערטער, ווען זיך אויסברענגען אין אנדערע ווערטער, ווען אידן זענען עושין רצונו של מקום, זיי פירן זיך על פי תורה ומצוות בשלימות, איז נישט נאר וואס זיי באקומען דאן אלע זייערע צרכים בהרחבה, ווי געזאגט פריערט אז א מלך דארף קריגן אלץ בהרחבה, און ס'דארף זיין ביי אים מיט גרויס הרחבה, מלך ביפיו, נאר נאכמער, זיי דארפן נישט חורש זיין און נישט זורע זיין וכו', ער דארף עס גארנישט טון, די גאנצע עבודה דארף גאר א איד נישט טון. וואס יעמאלט זיין מלאכתן נעשית על ידי אחרים ברענגט זיך אראפ די גמרא אין ברכות און אין מכילתא ברענגט אראפ אז אויב אידן טוען אלץ ווי ס'דארף צו זיין עושין רצונו של מקום דארפן זיי נישט זיי קענען זיצן לערנען מלאכתן נעשית על ידי אחרים ממילא זענען זיי דאך דומה למלך און אין דער עבודה פון יעדן אידן בפרט מיינט דאס וואס מיינט דאס אין אונזער עבודה מ'איז טאקע מ'איז געווארן מלכים מ'איז געווארן אן ענין פון ממלכת כהנים און שרים און אלץ וואס ברענגט דאס ארויס אין עבודה זאגט דער רבי אין דער עבודה פון יעדן איד בפרט מיינט דאס ווען עס קומט צו טון א זאך פון תורה און מצוות דארף זיך א איד פירן ווי א מלך ווען עס קומט צו לערנען תורה ווען עס קומט צו טון א מצוה זאל ער זיך אלעמאל פירן אזוי ווי א מלך ער דארף זיך אפגעבן מיט דער מצוה פונקט ווי ער פונקט ווי ער וואלט נישט געהאט קיינע אנדערע מלאכות ודאגות. דער רבי לייגט צו אין הערה אַכצן ויש לומר, גם לא דאגה של מצוה אחרת, טוסט איין מצוה ביסט אריינגעטון אין דעם אינגאנצן, האסט נישט קיינע אנדערע זאכן אפילו נישט קיין אנדערע מצוה. און בשעת ער טוט א מצוה אדער לערנט תורה דארף זיין העכער פון די וועלט. ווי איינער וואס מען שטעלט אים צו זיינע צרכים בהרחבה, האט ער נישט קיינע דאגות, טוט ער עס מיטן גאנצן געשמאק און מיטן גאנצן מיטן גאנצן לעבן טוט ער עס. קיין טבע'דיגער חשבון זאל אים נישט אפהאלטן פון צו טון א מצוה. ער וועט מאכן א חשבון, ער קען נישט גיין, ער קען נישט טון דאס, ס'איז קאלט, ס'איז הייס, ס'איז נישטא קיין חשבון אין טבע וואס קען אים אפהאלטן פון טון א מצוה. ווייל אין ענינים פון תורה ומצוות איז א איד א בעל הבית, ער איז א מלך אויף טבע. דאס האט אויפגעטון דער ענין פון ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז א איד בשעת ער קומט צו לערנען תורה איז ער העכער פון די וועלט, העכער פון טבע. ורוממתנו. ווען א איד גייט צו צום קיום התורה און מצוות מיט דער תנועה פון ממלכת כהנים, פירט ער עס אדורך נישט בדרך מלחמה מיט זיין יצר הרע און מיט דברים המבלבלים, יעמאלט ווען ער גייט צו אויף אזא סארט אופן איז גארנישט דא קיין זאך וואס איז מבלבל, ער דארף נישט האבן קיין מלחמה מיט'ן יצר הרע ער זאל עס וועלן טון, נאר ער טוט עס בדרך מנוחה, אויף א רואיגן אופן, ער הויבט זיך אויף העכער פון דעם וועלט ארום, וויסנדיג אז ער איז פון ממלכת כהנים, אזוי אז ער האט מלכתחילה האט ער נישט קיינע מבלבלים אזוי אז ער האט מלכתחילה נישט קיינע מבלבלים זען מיר יעצט דעם קשר פון מתן תורה צו דעם עניין פון כהנים מתן תורה איז דאך דעמאלט דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה און מצוות יעמאלט האט ער זיי געזאגט אתם תהיו לי ממלכת כהנים אז דער אייבערשטער האט זיי געגעבן דעם כח אז ער גייט צו צו לערנען תורה מיט די מין פון ממלכת כהנים, איז ער העכער פון וועלט און קיין זאך קען אים נישט אפשטעלן, נישט קיין טבע, נישט גארנישט, קיין זאך קען אים נישט שטערן, און ס'איז אלץ בדרך מנוחה, און ס'איז אזוי ווי גערעדט פריער, ווי די גמרא ברענגט אראפ אין ענין פון א מלך, אמר מלכא עקר טורא, און פורץ גדר ואין מוחין בידו, אזוי איז אויכעט א איד ווען ער קומט טון תורה און מצוות. אין אות ד' וועט דער רבי מסביר זיין, לכאורה, ווי טוט מען עס טאקע? ווי קען א איד עס ארויסברענגען און עס זען בפועל אז ס'איז אזוי, אז ווען ער קומט צו טון א מצוה און לערנען תורה, נישטא קיין זאך וואס קען אים שטערן. אות ד' א איד קען דאך אבער פרעגן, בשלמא ווען ס'רעדט זיך וועגן זיין פנימיות הנשמה, ס'רעדט זיך וועגן די פנימיות הנשמה וואס איז העכער פון התלבשות אין גוף, ווי דערמאנט פריער אז דער בעל שם טוב האט מחדש געווען דעם ענין פון יחידה שבנפש, יחידה קומט נישט אראפ אין דעם גוף, ס'קומט אראפ אין גוף נאר א חלק פון די נשמה, א חלק פון די נשמה בלייבט למעלה. איז דער פנימיות הנשמה וואס איז העכער פון התלבשות אין גוף, ס'איז נישט מחיה דעם גוף, ס'איז נישט דא אין גוף, איז פארשטאנדיג אז קיין זאך פון וועלט און גשמיות און גשמיות קען איר נישט מבלבל זיין אין דעם פארבונד מיט'ן אויבערשטן, די דרגה פון יחידה איז אלעמאל צוגעבונדן מיט'ן אויבערשטן. און דעם פארבונד מיטן אויבערשטן דורך עשיית רצונו וקיום מצוותיו, מצוות מלכו של עולם, די דרגה אויף יחידה קען קיינער נישט שטערן אויף צו טון דעם רצון פונעם אייבערשטן און מקיים זיין די מצוות. אבער דער רבי פרעגט די שאלה ווייטער, א איד קען דאך פרעגן, דא רעדט זיך אבער וועגן דער נשמה פון א אידן, ווי זי איז מלובש אין א גוף, און האט צו טון מיט ענייני עולם, און ענייני עולם וואס זענען אים מגביל, און מבלבל, זיכער, עולם איז, עולם איז מעלים, עולם איז מבלבל. פרעגט א איד, ווי קען מען מאנען ביי אים, אז ער זאל זיך אויפהויבן העכער פון דער התלבשות, און מיט אן אמת עס טאן, ווי קען עס זיין? דער ענטפער וועט זיין, יעצט קומט אריין דא די עבודה פון משה רבינו, דוד המלך, און דער בעל שם טוב. איז דער ענטפער אויף דעם אז אין יעדער אין יעדן דור זענען דא נשיאי ישראל יעדן דור איז דא נשיאים וואס זיי האבן אין זיך די תכונות פון מלכות און נשיאות און זיי גיבן יעדער אידן דעם כח ארויסצורופן ביי זיך בגלוי על כל פנים א מעין פון די תכונה פון ממלכת כהנים האבן מיר געלערנט ביז יעצט זייער געשמאק מיר געלערנט וואס איז די נקודה משותפת פון די דריי וואס איז די נקודה משותפת פון דעם עניין וואס די דריי יעדער איינער האט מחדש געווען א נייע זאך משה איז געווען דער ערשטער מלך דוד איז געווען דער ערשטער מלך פון דאס און דער בעל שם טוב איז געווען דער ערשטער פון פון חסידות דערנאך האט מען ארויסגעברענגט דעם עניין פון וואסער שייכות האט עס צו מתן תורה וואס מתן תורה איז געווען דער ענין פון ממלכת כהנים איז די אידן זענען געווארן ממלכת כהנים האט עס צו טון מיט די דריי וואס זיי אלע האבן דעם ענין פון מלך, די אלע דריי האבן דעם ענין פון מלך. יעצט וועט דער רבי עס ארויסברענגען וואסערע שייכות האט עס צו אונז, ווי ברענגט עס ארויס צו אונז. דער רבי האט געזאגט אז דער ענין פון א איד בשעת ער בארעכנט זיך אז ער איז ממלכת כהנים, נישטא קיין זאך וואס קען אים שטערן, א מלך איז נישטא קיין זאך וואס קען שטערן, עס קומט צו תורה און מצוות דארף א איד דאס קענען מקיים זיין אן קיין שום שטערונג. פרעגט א איד ווי קען עס זיין, איך האב דאך א נשמה בגוף, א גוף איז דאך אין עולם און עולם איז מעלים, דער ענטפער איז אז די נשיאי ישראל זיי ברענגען עס ארויס, ווער איז דאס? משה און דוד און דער בעל שם טוב ווי מען גייט יעצט לערנען אין אות ה' מסביר זיין ווי די דריי פירן עס אריבער צו די אידן אז זיי זאלן זיין בגלוי ביי זיי דער ענין פון ממלכת כהנים און קענען טון די מצוות און זיך פילן העכער פון וועלט. וויבאלד אז משה, דוד און דער בעל שם טוב זענען געווען יעדער א נשיא ומלך. וואס דעריבער געפינט מען ביי זיי זייער געשמאק, דעריבער געפינט מען ביי זיי נוסף אויף עשירות והרחבה אין גשמיות, געפינט מען אויך ממשלה ושליטה אויף טבע. דער רבי ברענגט אראפ אין הארה צוואַנציק מיט א שטערנדל, משה זאגט די גמרא אין נדרים אפאר זאכן פון וואס ער איז געווארן רייך, איינע פון די זאכן איז פסולתן של לוחות, שטייט נתעשר משה, דוד המלך האט געהאט אסאך גאלד מיט זילבער און האט עס געברענגט צום בית המקדש, ווי שטייט אין דברי הימים. און דער בעל שם טוב איז מפורסם פון די סיפורי הבעל שם טוב, ווי ער איז געווען אין א אופן פון עשירות והרחבה. איז נוסף אויף עשירות והרחבה בגשמיות, האבן זיי ממשלה ושליטה אויף טבע, סיי משה, סיי דוד, און סיי ביים בעל שם טוב וועט מען זען אז זיי האבן געהאט א שליטה אויף טבע. ביי זיי איז געווען א הנהגה שלמעלה מן הטבע. וואו זעט מען עס? וועט דער רבי ארויסברענגען ביי יעדן איינעם און איינעם וואו מען זעט דאס. די גאנצע הנהגה וואס משה רבינו האט געפירט אידן אין מצרים און מדבר איז געווען באופן ניסי. ער ברענגט אראפ א מדרש אין בראשית רבה אז משה ווערט אנגערופן ניסן של ישראל, דער נס פון די אידן, פון עם ישראל. יעדע זאך וואס האט געטון דארטן די מכות מיט ארויסנעמען פון מצרים מיט דעם אלע זאכן וואס איז געווען אין מדבר אלץ איז געווען באופן ניסי אויך צו דוד המלך האט דער אויבערשטער נאכאנאנד געוויזן ניסים ונפלאות ווי מען זעט עס אין פילע תפילות והודאות אין ספר תהילים וואס מען זעט דארטן זאכן וואס איז געווען נס למעלה מדרך הטבע וואס דוד המלך האט געהאט די גאנצע צייט וואס איז מיטן בעל שם טוב און א הנהגה פול מיט ניסים ונפלאות איז דאך געווען ביים בעל שם טוב ווי דאס איז מפורסם פון די סיפורים פון בעל שם טוב ותלמידיו, ס'ברענגט זיך אין ספר דרך אמונה פון צמח צדק, זאגט ער, זאגט דער צמח צדק א לשון, כמוהו לא היה מימות הראשונים, פלאי פלאות, ניסים היוצאים מהטבע וכו'. ביז ס'איז א לשון ותואר הרגיל, די גאנצע וועלט אויך ביי א דיבור אז מען רעדט א מענטש מען זאגט אים עפעס אז עס פאסירט עפעס יעדע זאך וואס א איד זעט א מעשה פלא וואס זאגט ער ס'א בעל שם'סקע מעשה איז דער בעל שם טוב איז געווען דער ענין פון ניסים למעלה מדרך הטבע במילא ביי די דריי דאך געווען דער גאנצער לעבן דער ענין פון למעלה מדרך הטבע איז פון זיי נשפע געווארן און דורך דעם ווערט נתגלה ביי יעדער אידן דער ענין פון מלך ביי יעדן איינעם דארף זיך נאר בארעכענען, ברענגט דאס ארויס ביי אים דעם ענין פון מלך. האט מען געלערנט דעם קשר פון די דריי, יעדער איינער איז געווען א מלך, דער קשר פון זיי צו מתן תורה, ווי באלד אידן זענען געווארן מלכים, ביי מתן תורה איז מען געווארן מלכים און זיי ווערן דאך אנגערופן מלך, און א א איי ס'איז דאך ביי אידן קען זיין א פראבלעם, וואו זעט מען דעם הרגש פון מלך, דאס קען מען נישט זאגן אויף א נשמה בגוף אין איז דא למטה, האט דער רבי געענטפערט אז די דריי, דער בעל שם טוב, און דער ר' דוד המלך, משה רבינו, זייער גאנצע לעבן איז געווען אן ענין פון ניסים, ממילא האבן זיי קענען עס ארויסרופן ביי אידן אז ס'זאל זיין ביי אים בגלוי דער ענין. יעצט וועט דער רבי ארויסברענגען יעדער איינער וואס איז געווען זיין פעולה ספעציעל משה און דוד און דער בעל שם טוב ביז יעצט האט מען געלערנט די זאך וואס אלע דריי האבן די זעלבע זאך דעם ענין פון מלך זיי ברענגען אריין צו די אידן מגלה דעם ענין פון ממלכת כהנים יעצט וועט דער רבי זאגן וואס יעדער איינער האט ספעציעל אויפגעטון יעדער איינער פאר זיך צו פארשטיין דעם ענין מיוחד וואס יעדער פון זיי משה דוד און דער בעל שם טוב האט מען געלערנט אין די פתיחה אז עס מוז זיין א נקודה משותפת און עס מוז זיין אויכעט ביי יעדן איינעם פון די דריי אז די די נקודה משותפת מוז זיין ביי יעדן איינעם אויף א אנדער סארט אופן וואס ער האט אויפגעטון צו פארשטיין דעם ענין מיוחד וואס יעדער פון זיי משה דוד און דער בעל שם טוב איז משפיע צו אידן דארף מען פריער מבאר זיין ווי דער גילוי פון מתן תורה האט אין זיך דריי ענינים. דער גילוי פון מתן תורה האט דריי זאכן אין זיך, דאן וועט מען זען אז ס'האט, די ערשטע זאך האט צוטון מיט משה רבינו, די צווייטע מיט דוד המלך, און די דריטע מיט דעם בעל שם טוב. פשוט געוואלדיג דער צושטעל פון די צוויי זאכן, דער כאפ און די פנימיות הענינים וואס דאס איז, איז פשוט געוואלדיג. די דריי זאכן וואס מתן תורה, וואס מבאר זיין דעם גילוי וואס מתן תורה האט אויפגעטון, איז דא דריי זאכן. א'. דער עצם התגלות אלוקות ביי מתן תורה, וירד הוי' על הר סיני, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען אויפן הר סיני, וואס איז געווען אינגאנצן העכער פון טבע און וועלט, און דאס איז געווען נאר לפי שעה, בשעת איז געקומען מתן תורה, איז געווען דער ענין פון התגלות פון אלוקות, וירד ה' על הר סיני, אלע זענען אויסגעהיילט, אלע זענען אויסגעהיילט געווארן, רואים את הנשמע, שומעים את הנראה, ס'איז געווען דארטן אלץ איז געווען זאכן העכער פון טבע דער הר סיני האט געברענט נישטא דארטן קיין גראז די אלע זאכן וואס ווערט דערמאנט אין מדרשים אין אלע ערטער וואס איז געווען דארט איז געווען העכער פון טבע אבער ס'איז געווען נאר לפי שעה בשעת דער אייבערשטער איז נתעלה געווארן ס'איז געווען ס'איז געווען נסתלקה יעמאלט איז געווארן אויס בית איז די תוצאה דער ערשטע זאך איז דער עצם התגלות צווייטע זאך וועט זיין דער תוצאה און די דריטע זאך וועט זיין וואס איז דער תכלית פון דעם אלץ דורך מתן תורה צו מאכן דעם אייבערשטן א דירה דא למטה, ווי מען גייט מסביר זיין. די ערשטע זאך האט מען מסביר געווען אז עס רעדט זיך וועגן עצם התגלות, בית איז די תוצאה און פעולה פון דער התגלות אין וועלט, וואס איז די פעולה? ס'איז טאקע ס'איז טאקע געווען נאר לפי שעה, אבער ס'האט געהאט א פעולה אין די וועלט. אזוי אויך נאך דעם במשוך היובל, וואס יעמאלט שטייט דער לשון אין פרשת יתרו, נסתלקה השכינה, ס'איז נפסק געווארן דער גילוי אור אלוקי פון מתן תורה אויף דעם אופן וואס איז געווען פריער העכער פון טבע, איז אבער דורך דעם נזדכך געווארן די טבע פון וועלט, אז מכאן ולהבא זאל זיין גרינגער אין איר צו מגלה זיין אן אור אלוקי. למעשה בפועל קומט אויס אז ס'איז געווען נסתלקה השכינה, אבער ס'איז געבליבן דורך דעם א זיכוך, א אויסגעאידלטקייט אין די וועלט, אז ס'זאל זיין גרינגער פאר א אידן צו מגלה זיין דעם אור אלוקי אין די וועלט. דאס איז די צווייטע זאך וואס מתן תורה האט אויפגעטון, און ג' וואס איז דער תכלית פון מתן תורה, דער תכלית פון מתן תורה, עס זאל זיין דער חיבור עליון ותחתון, ס'דא א מדרש, דער מדרש תנחומא דערציילט, אין מדרש שמות רבה, אז ס'איז געווען ביי מתן תורה האט דער אייבערשטער געזאגט, אז ביז יעצט איז געווען א גזירה, עליונים לא ירדו למטה, תחתונים לא יעלו למעלה. אז א איד מיט זיין טון וואס ער טוט האט נישט געהאט קיין אפעקט האט נישט געהאט קיין פעולה אויף די גשמיות יעקב אבינו ברענגט זיך פון זוהר האט געלייגט תפילין מיט די מקלות נאכדעם האט עס נישט געהאט קיין קדושה קומען דער ענין פון מתן תורה האט דער אייבערשטער געזאגט ער גייט מבטל זיין מבטל זיין די גזירה פון עליונים מען גייט אראפברענגען די עליונים למטה און תחתונים ווערן ארויפגעהויבן מ'טוט א פעולה אין די גשמיות אז מען נעמט א קלף פון א בהמה און דאס ווערט הייליג פון דעם ווערט די הייליגסטע זאך וואס מיר האבן עס ווערט א ספר תורה דארף ווערן דער חיבור פון עליון ותחתון, דער אייבערשטער האט צוגעלייגט ואני המתחיל, וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר עלה, דאס איז דער ענין פון חיבור עליונים ותחתונים. אדער בלשון התניא, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק לו, מאכן פון עולם הזה הגשמי התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, מאכן א דירה לו יתברך, דאס איז דער תכלית פון מתן תורה.

שהוא מלא קליפות וסטרא אחרא שהן נגד השם ממש, לומר אני ואפסי עוד. זאל א איד אראפטראגן דעם גילוי אור אלוקי פון מתן תורה. דאס איז די דריי זאכן וואס האט פאסירט ביי מתן תורה. אין אות ז' וועט דער רבי ארויסברענגען אז די דריי זאכן דריקן זיך אויס אין די דריי אין דריי ספעציעלע תקופות, די תקופה פון עצם התגלות, די תקופה פון תוצאה, און די תקופה פונעם תכלית. די דריי עניינים דריקן זיך אויס בכללות אין די דריי תקופות פון עם ישראל. עם ישראל האט דריי תקופות, דריי זמנים. אין זמן פון דור המדבר איז איינס, אין דער צייט ווען אידן זענען געווען על אדמתם אין ארץ ישראל, און די דריטע זאך איז אין זמן הגלות מ'עט צושטעלן דעם זמן פון דור המדבר האט צו טון מיט דעם עצם התגלות די צייט וואס די אידן זענען געווען אין אדמתם בשעת דער בית המקדש איז געווען אין ארץ ישראל איז דאס געווען די תוצאה און אידן אין דעם אידן אין דעם זמן הגלות איז דער תפקיד וואס אידן דארפן טון אויף צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים מ'עט גיין מיטן סדר א', די ערשטע זאך, די אידן פון דור המדבר וואס האבן מקבל געווען די תורה נשמות בגופים, איז ביי זיי פארבליבן בגלוי מעין פון דער התגלות פון מתן תורה אויך שפעטער. וואו זעט מען עס? זעט מען אז די אידן, דער ענין פון מדבר איז דער ענין פון דאס פון דעם עצם התגלות האט געהאט אויף זיי א השפעה אויף ווייטער רעכט זיי זענען געווען ביי מתן תורה זיי זענען געבליבן אין מדבר וואו זיי זענען געווען אויסגעטון פון עניני העולם און אין א מצב פון הנהגה ניסית שלמעלה מהטבע אין אלע זייערע ענינים דער רבי ברענגט אראפ נאך 26 וואס די אלע זייערע ענינים מן בארה של מרים און ענני הכבוד אלץ איז געווען זאכן וואס איז למעלה מדרך הטבע אין אלע זייערע עניינים צו קענען זיך אפגעבן אינגאנצן מיט תורה. כמאמר רז"ל, ווי מ'ברענגט אראפ מכילתא, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, די וואס האבן געגעסן דעם מן, זיי האט מען געגעבן די תורה. די צווייטע זאך איז ווען די אידן זענען געווען אין ארץ ישראל, די תקופה פון ארץ ישראל. אין ארץ ישראל זענען אידן שוין אריין אין ארץ נושבת, עס איז נישט קיין מדבר, עס איז ארץ נושבת, אין א סדר החיים אויף א טבעיות'דיגן אופן.

עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה זעט מען אז דא איז דער ענין וואס איז געבליבן אין מדבר איז געווען דער ענין וואס זענען געווען נשמות בגופים און ס'איז געווען דער ענין פון דער עצם פון התגלות פונעם אייבערשטן זענען ווייטער געלעבט אין ניסים מיט אלע זאכן בשעת זיי זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל איז שוין געווען דער ענין פון די תוצאה ס'איז געווען טאקע ארץ נושבת אבער פונדעסטוועגן האט מען געזען דארט מורא'דיגע זאכן

שעת ס'קומט צו אַ ייִד אין ארץ-ישׂראל, קומט דאָך נאָר רעגן. וואָס קומט פֿון רעגן? דאַרף מען בעטן דעם אייבערשטן. זעט מען, אַז אַלץ קומט פֿונעם אייבערשטן. איז למטר השמים תשתה מים, מע זעט בגילוי, אַז דער אויבערשטער איז דער, וואָס איז זן ומפרנס לכּל. ובמילא, ווייסט מען קלאָר, אַז די התעסקות בכל אשר תעשה, ווי ס'שטייט אין פּרשת ראה, איז מער נישט ווי מאַכן אַ כּלי אויפֿצונעמען דעם ברכך השם אלוקיך, וואָס קומט מלמעלה. די גאנצע זאך וואס ס'דארף זיין, שש שנים תזרע ושש שנים תזרע, וואס א ארץ נושבת, ס'זעט אויס טבעית'דיג, מ'דארף אקערן און זייען מיט אלע אלע אנדערע זאכן, דארף א איד געדענקען אז ס'איז עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, אלץ קומט פונעם אייבערשטן, וואס ס'פאדערט זיך פון דיר, מאך נאר א כלי וואו די ברכה זאל קענען חל זיין. וויבאלד ארץ ישראל איז תלוי בגשם, זעען זיי ממש אז אלץ איז פונעם אייבערשטן. האבן מיר די צווייטע זאך, ווען מ'איז געווען אין ארץ ישראל, איז געווען דארטן דער ענין ווי מיר געזאגט פריערט אין אוי אין די צווייטע זאך פון מתן תורה אז די תוצאה האט געברענגט אז ס'איז געווארן א זיכוך אין עולם אויף צו אראפברענגען דעם אור אלוקי זייענדיג אין די תקופה אין ארץ ישראל האט מען דאס געזען ג מען גיין צו די דריטע תקופה און מיר זען וואס דאס האט צו טון מיט דעם ענין פון מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים ג די דריטע זאך די דריטע תקופה איז זמן הגלות אבער איז אותותינו לא ראינו, דוד המלך זאגט אין תהילים, אותותינו לא ראינו, ביז אז א איד קען חס ושלום מיינען אז ער איז אונטערווארפן די גדרי הטבע פונקט ווי א נישט-איד. ער גיט א קוק, זעט ער ער דארף ארבעטן, להבדיל דער גוי דארף ארבעטן, קען ער מאכן א טעות, ער קען מיינען אז ער איז אונטער די גדרי הטבע, און מען דארף הארעווען דורכצוברעכן און ליכטיג מאכן דעם העלם העולם וחושך הגלות. זעען מיר דא אז דער מדבר איז אויך האט עס האט צו טון אזוי ווי ביי מתן תורה, און מען זעט קלאר מיט דארטן, דארטן האבן זיי געלעבט בגלוי, אזוי ווי ס'איז געווען ביי מתן תורה למעלה מדרך הטבע, איז דער גאנצער לעבן אין מדבר נאכדעם איז געווען אזוי ווי מתן תורה דער עצם פון התגלות, די צווייטע זאך איז געווען תוצאה פון מתן תורה, וואס ווען מען איז געווען אין ארץ ישראל, איז שוין געווען א ענין וואס איז נאר געווען א רשימו, ס'איז געווען זיי שוין נישט געווען קיין ניסים בגלוי ממש, אבער מען האט געזען אז עיני השם אלוקיך בה, מען זעט אז די רעגן קומט פון אויבן, און אלעס וואס דו דארפסט טון איז נאר מאכן א כלי, די דריטע דרגה איז דער ענין פון גלות, וואס יעמאלט דארף מען משלים זיין די כוונת הבריאה, אבער ס'זעט אויס, אז ווען א איד קוקט פשוט זעט אים אויס אז ער איז אונטערגעווארפן אונטער די אונטער די זאכן פון טבע. אות ח'. אין אות ח' וועט דער רבי מסביר זיין אז ממלכת כהנים איז שייך אין אלע אלע זמנים. אות ח'. דאס וואס די התגלות פון מתן תורה איז געווען נאר לפי שעה, איז עס נאר בשייכות איר פעולה אין וועלט בכלל. איך האב געזאגט פריער אז די התגלות של מתן תורה איז געווען נאר לשעה, און עס איז געווען די ראיה פון אז די שכינה איז ארויפגעגאן, איז געווארן איז געווארן אויס, נסתלקה שכינה ווי דער לשון איז, איז געווארן איז געווארן אויס, דער בארג איז געווארן מען קען ארויפגיין אלע אויפן בארג נאכדעם, איז דאס נאר ווען מען רעדט וועגן וועלט, בנוגע אידן אבער האט דער גילוי פון מתן תורה אין זיי קובע געווען אויף שטענדיג די תכונה פון ממלכת כהנים, אז יעדער איד אין וואס פאר א מצב ער זאל זיך נאר נישט געפינען, איז ער בפנימיות נפשו אינגאנצן העכער פון אלץ ארום אים, און איז נישט אונטערווארפן די גדרי הטבע. ס'איז געוואלדיג, דאס וואס די התגלות איז געווען נאר אויפן ארט, נאר דער עצם דער אנקום איז דערנאך געווען דער ענין פון הסתלקות שכינה, איז געווען נאר וועגן די וועלט, ווען ס'רעדט זיך וועגן א איד, האט עס קובע געווען אין אים, וואו ער זאל זיך נישט געפינען, וואו זיין מצב זאל נישט זיין, פנימיות נפשו איז ער העכער פון וועלט. דער רבי לייגט צו זייער געשמאק אין 32, כידוע, וואס דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה, אז דורך מתן תורה איז געווארן אנכי השם אלוקיך, איז געווארן הוי', שם השם, וואס איז היה הוה ויהיה כאחד, וואס איז למעלה מהטבע, עס קען נישט זיין אין טבע היה הוה ויהיה, איז געווארן דער הוי' איז געווארן אלוקיך, וואס איז דאס געווארן? כוחך וחיותך פון יעדן אידן, לכל אחד ואחד מישראל. הנזכר לעיל, דאס וואס מ'האט ערשט געלערנט איז אויך דער חילוק און חידוש צווישן די השפעות פון דעם ענין המלוכה והנשיאות ממלכת כהנים וואס משה און דוד און דער בעל שם טוב האבן משפיע געווען אין אידן. אט דעם חילוק פון די דריי זמנים, פון די דריי זאכן וואס מ'זעט, וועט מען זען אויכעט משה, דוד און דער בעל שם טוב.

מ'האט געזאגט פריער זיי דארפן זיין דארף מען א הויכע דרגא אוכלי המן זיי האבן קענען קריגן די תורה האט משה רבינו אויפגעטון אז ביי זיי זאל זיין דער הרים פון ממלכת כהנים אין פשוטן גשמיות'דיקן זין זיי האבן באקומען אלע זייערע צרכים מלמעלה ער וועט ארויסברענגען אז משה רבינו'ס אויפטו איז געווען אז מ'זעט עס אין דור המדבר אז זיי האבן געלעבט ווייטער משה רבינו'ס אויפטו איז געווען אין זיי אז זיי האבן געזען דעם ענין פון ניסים ממש, מן, בארה של מרים און ענני הכבוד און די אלע די אלע זאכן וואס זיי האבן געזען, יא ענני הכבוד וואס אהרן האט צוגעברענגט, די אלע זאכן וואס איז געווען, עס קומט צו דוד המלך וועט מען זען אז ס'איז אויף אן אנדער סארט אופן, צום בעל שם טוב זעט מען עס אויפן דריטן סארט אופן, פשוט געוואלדיג. זיי האבן באקומען אלע זייערע צרכים מלמעלה, און דער רבי לייגט צו אין הערה פֿינף און דרײַסיק, הרי המן ירד בזכות משה, ואחר כך, נאך וואס איז געווען ס'איז זיך געענדיגט די ענני הכבוד מיט די באר של מרים ווען אהרן און מרים זענען נסתלק געווארן, שטייט זאגט די גמרא אין תענית, חזרו שניהם, ענני הכבוד והבאר, בזכות משה. צו משה רבינו איז געגעבן אלע דריי זאכן, אן הארעוואניע, יעדער פון זיי האט באקומען עשירות והרחבה, און זייער סדר החיים האט זיך געפירט באופן ניסי כנל. הערה זעקס און דרײַסיק ראה יומא עה שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן וזהו בהוספה על ביזת מצרים והים שהיתה בהפלגה גדולה ביותר און דער רבי לייגט צו שפעטער אז אויך משה רבינו געווארן פון פסולתן של לוחות איז ער געווארן רייך אויך דאס איז די ערשטע תקופה און די ערשטע עבודה וואס משה רבינו האט אראפגעברענגט צו די אידן, אריינקומענדיג אבער אין ארץ ישראל, דאס ארץ נושבת, איז נפסק געווארן דער מן. לחם מן השמים האט זיך אויפגעהערט. עס ווערט אנגערופן לחם מן השמים האט זיך אויפגעהערט. בלשון הכתוב, כי תבואו אל הארץ, שש שנים תזרע, כלומר, מען האט זיך געדארפט פארנעמען מיט עשיית מלאכה וכו'. און הגם אז אין ארץ ישראל איז די השגחה עליונה אין א גלוי'דיגן אופן ווי געזאגט פריער, וואס מ'ווייסט אז אין דער אמת'ן גיבט מען פרנסה מלמעלה כנל, איז אבער דאס גופא וואס מ'איז פארנומען מיט מאכן על פי דרך הטבע א כלי צו ברכת השם, קען אמאל געבן אן ארט צו מיינען אז זיין התעסקות האט א תפיסת מקום אין שאפן זיין שפע פרנסה ובמילא קען עס אים מבלבל זיין פון תורה ומצוות. למעשה לפועל איז אין ארץ ישראל איז אויך דא דער ענין פון מ'דארף, עס איז שוין נישט ווי אין מדבר וואס איז אלס בדרך ניסי, מ'דארף ארבעטן, אבער אבער ש... און פון דעסוועגן איז נאך דא השגחה עליונה גלוי, און דער אמת'ן איז אז איז אין א גלוי'דיגן אופן וואס מ'ווייסט אז אין דער אמת'ן גיט מען פרנסה מלמעלה, פרנסה איז מלמעלה. אבער פון צווייטן זייט וויבאלד אז מ'דארף דאך טון, קען מען אמאל מאכן א טעות און מיינען אז זיין התעסקות טוט עפעס אויף, און פארגעסן אז זיין התעסקות איז נאר א כלי אויף אראפברענגען די ברכה, ס'איז נישט, ס'איז מער נישט מדבר, וואס דארטן איז אלץ ניסי, ס'איז ארץ ישראל וואס מ'דארף מאכן, מ'דארף ארבעטן, אבער מיר געדענקען נאר אלץ א כלי. דאס וואס קען זיין אז א איד זאל צוקומען חס ושלום צו טראכטן אז זיין התעסקות דאס גיבט אים תפיסת מקום, און דאס שאפט דעם שפע, קען עס דאך מבלבל זיין תורה ומצוות, ער קען זאגן, אנשטאט צו ענדיגן ארבעטן זעקס אזייגער, ער דארף האבן מער געלט, ער דארף האבן געלט, ער דארף ארבעטן ביז אַכט ביינאכט, ביז צען ביינאכט, זאגט ער, זאגט דער רבי ניין, און דאס איז דער אויפטו פון דוד המלך, דאס וואס דוד המלך האט אויפגעטון. דער רבי לייגט צו נאך א געשמאקע זאך אין נײַן און דרײַסיק, כמאמר רזל, גמרא זאגט אין ברכות, שכשבני ישראל היו צריכים פרנסה, היו סנהדרין באים לדוד ואומרים, און קומען מיט זאגן מ'דארף האבן פרנסה ובפרט בזקנותו ווען דוד המלך איז שוין געווען בשלימותו וואס איז געווען יעמאלט דורך דוד'ן צוויי זאכן א' נגמרו המלחמות ס'איז געווארן דער שלימות פון ארץ נושבת ס'איז געווארן רואיג ב' אלע ס'איז געענדיגט אלע הכנות פארן בנין בית המקדש וואס שלמה המלך גייט בויען זיין דער ענין פון גילוי אלוקות אין מקדש דאס איז דער אויפטו פון דוד המלך, איז אין מדבר, האבן מיר געזאגט אז מיט דעם וואס משה רבינו האט אראפגעברענגט די תורה, עס ווערט אנגערופן תורת משה, האט ער געגעבן די אידן דעם כח, אז זאלן קענען זיין די פערציג יאר אין מדבר, איז געווען אין א אופן ניסי לגמרי. אריינקומענדיג אין ארץ ישראל הייבט זיך דאך אן צו ארבעטן, האט דוד המלך אויפגעטאן עפעס אין זיי, וואס האט ער אויפגעטאן? דוד המלך וואס האט געגעבן דעם כח, אז אויך אין ארץ נושבת, וואס מען דארף ארבעטן, זאל א איד קענען ארויסברענגען לידי גילוי אז ער איז פון ממלכת כהנים. דאס מיינט ער זאל צוקומען צו דער הכרה אז זיין פרנסה קומט אינגאנצן מלמעלה, במילא איז עס באמת אויך בהרחבה, ס'איז נישטא קיין דאגה, ס'איז זיכער מלמעלה און ס'איז בהרחבה, און אז עס איז בשורשו ובפנימיות אן ענין ניסי וואס איז נישט געבונדן מיט די דרכי הטבע. דאכט זיך דער רבי מהר"ש האט געזאגט אז פרנסה אין היינטיגע צייטן איז אלס נס, און זיין התעסקות אין טבע, איי ער איז דאך פארט מתעסק אין טבע, יעדער איינער גייט ארבעטן, בפרט אין די פעלדער, כי תבואו אל הארץ, שש שנים תזרע ושש שנים תזמור, און זיין התעסקות אין טבע איז נאר ווייל אזוי איז דער רצון הבורא, דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל זיין א ענין פון מאכן א כלי, אז ס'זאל זיין באופן פון בכל אשר תעשה. דו טו, מאך נאר א כלי, דער אייבשטער וועט דיר שוין געבן בהרחבה, און ס'וועט זיין א אופן פון א ענין פון נס ממש, אז ס'וועט קומען די פרנסה מיט אזא הרחבה, אז מ'וועט עס קענען מגדיר זיין בגדר נס. ווי משה רבינו האט משפיע געווען מיט דעם וואס מתן תורה, אז אין מדבר איז געווען א חיות, א לעבן פון אינגאנצן פון ניסים, דוד המלך אין ארץ ישראל איז געווען אויף א אופן פון ארויסברענגען ביי זיי דעם ענין, ארויסברענגען דעם גילוי פון ממלכת כהנים, אפילו אז ס'איז שוין דא דער ענין פון בכל אשר תעשה מ'טוט שוין עפעס קען מען האבן חס ושלום א טעות, במילא איז פארשטאנדיג אז ווען עס האנדלט זיך וועגן א ענין פון תורה ומצוות, וואס האט דוד המלך אויפגעטון? איז ער דאס מקיים אן קיינע בלבולים, ווי עס טוט א מלך, ווי געלערנט אין סעיף ג', דוד המלך האט אויפגעטון אין זיי דעם ענין פון ממלכת כהנים וגוי קדוש, ער האט עס צוגעברענגט צו דעם. און אות ט' וועט דער רבי ברענגען יעצט דעם דריטן תקופה וואס דער בעל שם טוב האט אויפגעטאן, מיר האבן געלערנט וואס משה רבינו האט אויפגעטאן און וואס דוד המלך האט אויפגעטאן, יעדער איינער האט אויפגעטאן אין זיין תקופה, נישט צו פארגעסן, דערנאך וועט דער רבי ברענגען צום סוף אז חס ושלום צו זאגן, דער רבי זאגט דעם לשון, אז האבן אויפגעטאן נאר יעדער איינער אין זיין דור, אלע דריי וואס האבן אויפגעטאן, איז ביז היינטיגן טאג. אות ט'. בשעת עס האט זיך אנגעהויבן דער חושך הגלות, בפרט אין דער צייט ווען דער חושך הגלות איז געווארן טיפער און פינסטערער, און מצד צוק העיתים איז מען אריינגעטאן נישט נאר אין עשיית מלאכה סתם, נאר אין טרדות הפרנסה, ס'איז דאך דא איין יעדער איינער האט טרדות הפרנסה, מיט דאגה פון וואו'ט מען נעמען, וואו'ט מען קריגן, האט זיך געפאדערט א נייער און א העכערע נתינת כח צו דערוועקן ביי אידן די התגלות ענינים אלו וואס משה רבינו האט געמאכט אין מדבר, וואס דוד המלך האט געמאכט אין ארץ ישראל, איז נישט גענוג אויף דעם ענין פון גלות און דעם חושך כפול ומכופל און דעם ענין פון טרדות הפרנסה. פארוואס? ווייל א איד קען מיינען אז אין אזא צייט ווען ס'זענען דא אזויפיל העלמות והסתרים אויף קיום התורה ומצוות, איז וואס איז יעמאלט? איז די והותר אויב ער וועט מקיים זיין תורה און מצוות על דרך הרגיל, ער טון תורה און מצוות אבער אויפן רגיל'ן וועג, וואס אויך דאס איז פארבונדן מיט א שווערע מלחמה און מיט פיל יגיעה צו בייקומען די שוועריקייטן וכו'. יעדער איינער ווייסט, מען האט א דזשאב, מען דארף ארבעטן, ס'דא ס'דא טרדות, ס'דא טרדות פון חינוך, ס'דא טרדות פון אלע סארטן זאכן, פון נחת, פון פרנסה, וועט ער עס טון אויף א אופן הרגיל, וואס דאס אליין איז אויכעט זייער שווער. מכל שכן ווען ער וועט זיך אנשטרענגען נאך מער און טון א הידור מצוה, מוסיף זיין אין לימוד התורה מער ווי דער חיוב, איז דאך זיכער אז ס'איז שוין גוט, מאכן מער ווי רגיל. ווי קען מען אבער, דער איד פרעגט אבער די שאלה, אלס איז פארשטאנדיג, כ'טון, אבער ווי קען מען אבער אין אזא זמן זיך אפגעבן מיט תורה ומצוות ווי איינער פון ממלכת כהנים, כאילו ווי דער גאנצער עולם ובלבול איז נישטא במציאות, ווי קען דאס זיין? אויף דעם קומט דער בעל שם טוב, זאגט דער בעל שם טוב, און דער רבי לייגט צו אין הערה 42, וידוע, אז דער גילוי פון דעם בעל שם טוב איז שייך צו דעם, וואס אין זיין צייט זענען געווען עם ישראל אין א מצב פון גע'חלש'ט, במצב של התעלפות, דער רבי לייגט צו אין סוגריים, ס'ברענגט זיך אין א כתב יד, חסידות, דברי אלוקים חיים ישן, לא נודע למי. וואס איז געווען יעמאלט? דער בעל שם טוב איז געבוירן געווארן תנ"ח, ווען ער איז געווארן עלטער האט ער אנגעהויבן צו טון זיין עבודה, מחדש געווען דעם ענין פון חסידות, מקרב געווען אלע פשוטע אידן, מיט אלע זאכן וואס דער בעל שם טוב האט אויפגעטון. וואס איז געווען פארדעם? ת"ח און ת"ט איז געווען די גזירות ת"ח און ת"ט, אזוי רופט מען עס אן, עס איז געהארגעט געווארן טויזנטער טויזנטער אידן זענען געהארגעט געווארן יעמאלט, און אידן זענען געווען פשוט אין א פארשלאפנקייט, אין א גע'חלש'ט, פאר'חלש'טע, דער בעל שם טוב, זאגט דער בעל שם טוב, אז אויך אין דער טיפעניש פון זמן הגלות קען זיך א איד אויפהייבן אינגאנצן העכער פון זיין ארום, און דערפילן ווי ער איז פון ממלכת כהנים, וועמען דער אויבערשטער אליין בהשגחה פרטית בתכלית פירט באופן ניסי און בחיי יום יום ובכל פרט ופרט. ווי דער רבי וועט באלד ברענגען, פון דער בעל שם טוב, מ'נעמט עס פון א פסוק אין תהילים, וואס האט מחדש געווען און אויפגעטון דעם עניין און האט מעורר געווען און געלעבט מיט דעם, אט דער עניין פון אז ס'דא השגחה פרטית, אין חיי היום יום, און אין יעדן פרט און פרט איז השגחה פרטית, ממילא אז מען באטראכט זיך אין דעם, ווערט צוריק מעורר דער ענין פון ממלכת כהנים, און מען קען טון, זיך אויפהייבן אינגאנצן פון דעם ארום, און פילן אז מען איז ממלכת כהנים, און יעמאלט קען מען טון די תורה ומצוות אויף אזא סארט אופן ווי ממלכת כהנים. און די השפעה ארויסצוברענגען די ממלכת כהנים ביי אידן אין זמן הגלות איז נאך א גרעסערער חידוש און אן עילוי אין ענין המלכות ווי אין די פריערדיגע צוויי מצבים. דאס וואס דער בעל שם טוב האט אויפגעטון אז אין גלות קען מען פילן ממלכת כהנים איז אסאך גרעסער ווי דער אויפטו פון משה רבינו און דוד המלך. פארוואס? וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק. דער רבי לייגט נאך צו אין דרײַ און פֿערציק שלכן נשיאות הבעל שם טוב שייכת למלכות דמשיח דער בעל שם טוב האט געזאגט אימתי קאתי מר כמענה לבעל שם טוב לכשיפוצו מעינותיך חוצה און דער בעל שם טוב אויך האט פריערט מען געלערנט אין די הערה אין הערה צען האט מען געלערנט וואס דער פריערדיקער רבי האט געזאגט אז רוממות מלך אדיר איז כלא נגד די רוממות פון דעם רבין פון דעם פון דער בעל שם טוב און ער לייגט צו דארטן אז די אז דער בעל שם טוב דער מיטעלער רבי זאגט אין תורת חיים אז האור הפנימי שהיה בבעל שם טוב ז"ל היה מעין אורו של משיח זאגט דער רבי אז די השפעה ארויסצוברענגען ממלכת כהנים פון דעם בעל שם טוב איז א גרעסערע חידוש און א עילוי אין ענין המלכות פון די פריערדיקע צוויי דער רבי איז מסביר דאס וואס א איד קען זיך אויפהייבן העכער פון וועלט און טבע ווען ער איז אין א מדבר אויסגעשלאסן פון וועלט, אדער אפילו אין וועלט אבער אין אן ארט פון גילוי אלוקות, דאס איז אין ארץ ישראל, אדער אפילו אין ארץ ישראל וואס דארטן איז א וועלט, דריקט נישט אויס דעם בלי הגבלה פון כח המלכות וואס איז דא ביי א אידן, פארוואס? ווייל דעמאלט איז ער מלכתחילה נישט אזוי אונטערגעווארפן די הגבלות פון עולם הזה, א איד קומט אריין אין מדבר נאך ווען ער געווען אין מדבר און וואס האט ער געזען מן בארה של מרים ענני הכבוד דארף נישט האבן קיין גרויסע ארבעט צו אויסרופן ביי אים די ממלכת כהנים אז ער איז ממלכת כהנים און ער דינען דעם אייבערשטן אויף א אופן פון א מלך אפילו אין ארץ ישראל וואס יעמאלט איז שוין געווען דער ענין פון א וועלט און ס'איז שוין נישט קיין מדבר מיט אלע זאכן איז אבער געווען דער ענין וואס מ'האט געזען אין ענין פון רעגן עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה איז נאך אלס געווען אפן דאס איז משה און דוד וואס האבן אויפגעטון אין זייערע דורות דווקא ווען א איד פירט זיך מיט אזא הנהגה אין זמן הגלות רופט ארויס ביי זיך די ממלכת כהנים אין אזא ביטערן גלות באווייזט עס ווי ער קען זיך אויפהייבן און גיין בלשון הידוע דער פתגם פון דעם רבי מהרש לכתחילה אריבער דער רבי מהרש האט זיך געקאכט זייער שטארק אין דעם דער רבי האט זיך געקאכט אין דעם אז דער רבי מהרש האט געזאגט אז די וועלט זאגט אז מען קען נישט ארונטער גייט מען אריבער און איך זאג, זאגט דער רבי מהרש, אז מען גייט לכתחילה אריבער, ממלכת כהנים, אויפגעהויבן, מען גייט לכתחילה העכער פון וועלט, וואס איז לכתחילה אריבער, זאגט דער רבי, נישט מיט א סדר והדרגה, נאר אינגאנצן העכער פון מדידה והגבלה, דאס וואס דער בעל שם טוב האט אויפגעטון, מען דארף אלעמאל ליגן אין דעם און אלעמאל טראכטן, אז מען דארף גיין לכתחילה אריבער, מען דארף וויסן אז מיר זענען ממלכת כהנים, און מיר האבן דעם כח פון דעם בעל שם טוב אויף דאס צו טון. און נאר אינגאנצן העכער פון מדידה והגבלה פון דער טיפעניש פון חושך הגלות צו דער הויכקייט פון ממלכת כהנים. זייער געשמאק מוסבר געווארן דערין וואס די דריי יעדער איינער האט אויפגעטון אין זיין צייט ווען מען האט עס געדארפט, סיי ב אין די מדבר און סיי אין ארץ ישראל און סיי דער בעל שם טוב אין גלות, און דער חידוש פון בעל שם טוב צו מחדש זיין ביי א אידן אז ער האט ממלכת כהנים אין אזא ביטערן גלות איז די גרעסטע דרגה וואס ס'קען זיין אין דעם ענין. יעצט וועט דער רבי זאגן ווי געזאגט פריער וועט אין אות יוד דער רבי מסביר זיין אז חס ושלום צו זאגן אז יעדער איינער האט געהאט א השפעה נאר אויף זיין דור און דאס איז דאס ניין יעדער דור האט א השפעה פון אלע דריי סיי פון משה רבינו סיי פון דוד המלך און סיי פון דער בעל שם טוב צו קענען מעורר זיין און אויפהייבן זיך אין דעם ענין פון ממלכת כהנים אות יוד ס'איז אבער ס'איז אבער חס ושלום צו זאגן אז דער אויפטו פון משה, דוד און בעל שם טוב איז געווען נאר פאר די אידן פון יעדער פון יעדערנס דור, אדער נאר פאר די תקופות כלליות אין וועלכער זיי זענען געווען. משה האט אויפגעטון פארן דור המדבר, דוד פאר די אידן אין ארץ ישראל, און דער בעל שם טוב אידן בזמן הגלות. מ'קען דאס נישט זאגן. ווייל די פעולה פון משה, דוד והבעל שם טוב איז נצחית. א פעולה וואס משה רבינו טוט א פעולה וואס דוד המלך טוט א פעולה וואס וואס דער בעל שם טוב טוט איז דאס נצחי נצחי מיינט אז ס'איז האט א השפעה אויף יעדן אידן וואו זעט מען עס ברענגט דער רבי אראפ א הערה 45 להעיר בנוגע למשה ודוד גמרא זאגט אין סוטה מרא דערציילט אין סוטה, מיר ווייסן אויכעט אז דעם ענין פון כילה חמתו אין די עצים ואבנים, פון די איינע פון די זאכן וואס ברענגט זיך פאר וואס משה רבינו איז נישט אריינגעגאנגען און געבויעט אין ארץ ישראל דעם בית המקדש, ווייל ער וואלט נישט געקענט חרוב ווערן, מעשה ידי משה קען נישט חרוב ווערן, וואלט חס ושלום געווען עם ישראל, דערפאר איז כילה חמתו בעצים ואבנים און משה האט עס נישט געבויעט. עס שטייט קלאר אין גמרא אין סוטה וואס דער רבי צייכנט אן אין א עמוד ט' אין אין עמוד ט' יא.

דריסת רגל צו נעמען א זאך וואס ער האט געהאט צו טון צו משה רבינו. די זעלבע זאך שטייט אויכעט ביי דוד המלך, שטייט טבעו בארץ שעריה, אז די שערים זענען געווארן איינגעזונקען אין דר'ערד. זעען מיר פון גמרא אז א פעולה נצחית, פעולה נצחית פאר אלע אידן אין אלע דורות, וואס דערפאר ווערט משה אנגערופן דורך יעדן אידן מען רופט אים נישט משה, מען רופט אים משה רבינו, ער איז אונזער רבי. וועגן דוד המלך וואס זאגט מען? זאגט יעדער איד ביי קידוש לבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים, יעצט, אויך איצטער, וויבאלד אז ביאת המשיח, וואס יעמאלט וועט זיין די שלימות פון די וועלט, די וועלט וועט ווערן א שלימות'דיגע וועלט, נאך מער ווי ס'איז געווען ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, איז אפהענגיג אין יפוצו מעינותיך פון דעם בעל שם טוב חוצה. איז פארשטאנדיג אז דאס איז נוגע צו יעדן אידן בכל הדורות. ס'דאך באוואוסט די אגרת פון דעם בעל שם טוב אז ער האט געמאכט א עליה און ארויפגיין אין היכל המשיח און האט אים געפרעגט אימתי קאתי מר? האט ער געזאגט ליפוצו מעינותיך חוצה. איז ביז היינטיגן טאג און נאך משיח איז נאכנישט געקומען. איז פארשטאנדיג אז ס'נוגע צו יעדן אידן בכל הדורות ביז משיח וועט קומען. נאר נאר כשם ווי זייערע אויפטוען ווערן אין אלגעמיין מודגש אין באזונדערע דריי תקופות כלליות, א געוואלדיגע קטע וואס דער רבי זאגט דא, זייערע אויפטוען פון משה און דוד און דעם בעל שם טוב ווערט ווערט אין אלגעמיין מודגש אין באזונדערע דריי תקופות כלליות, משה אין מדבר און דוד אין ארץ ישראל און דער בעל שם טוב אין גלות, אזוי ווערן זיי געטיילט אין יעדן דור גופא לויט דריי באזונדערע סוגים פון אידן, און ביי יעדן יחיד גופא אין דריי באזונדערע סוגי עבודה, פשוט געוואלדיג, מיר זעען נישט נאר אז יעדער איינער האט די השפעה ביז היינטיגן טאג, סיי משה, סיי דוד און סיי דער בעל שם טוב, נאר עס האט אויכעט צו טון צו דריי סארטן באזונדערע סוגים פון אידן, און אין יעדן אידן אליין אין דריי סארטן עבודות וואס ער האט. דער רבי גייט עס מסביר זיין. עבודת השם טיילט זיך בכללות אין דריי סוגים, דאס איז עבודת השם, תורה, עבודה וואס דאס מיינט תפילה און גמילות חסדים וואס דאס מיינט מצוות דאס איז כולל אין זיך אויכעט די ציוויים ס'ברענגט זיך אין שולחן ערוך בכל דרכיך דעהו און כל מעשיך יהיו לשם שמים יעדע זאך וואס דו טוסט זאל זיין זאלסט וויסן דעם אייבערשטן און כל מעשיך זאל זיין לשם שמים וואס זיי זענען על דרך די אופני עבודה אין די דריי זמנים הנ"ל מדבר ארץ ישראל און זמן הגלות פשוט געוואלדיג, די דריי זאכן וואס עבודת השם טיילט זיך, אין תורה אין עבודה און אין גמילות חסדים, וועט מען זען אז דאס איז על דרך די עבודה אין די דריי זמנים. תורה האט צו טון מיט דעם ענין פון דעם ערשטן תקופה פון משה רבינו, עבודה האט צו טון, תפילה האט צו טון מיט די תקופה פון דוד המלך, און גמ"ח האט צו טון מיט די תקופה פונעם בעל שם טוב ביז היינט. תורה איז דער גילוי פון חכמתו יתברך מיט תורה תורה איז דער גילוי פון חכמתו יתברך דער דער דער מגלה זיין די חכמה פון דעם אויבערשטן מיר ארבעט אין א שטיקל גמרא מיר ארבעט אין א מאמר מיר ארבעט אין חומש מיר ארבעט צו פארשטיין דעם אויבערשטנס חכמה דער עניין פון לימוד התורה איז בדרך מלמעלה למטה וואס מיינט דאס צו מגלה זיין רצונו וחכמתו יתברך למטה דער לערנען תורה קומט מלמעלה למטה, צו מגלה דעם רצון פון דעם אייבערשטן, די חכמה פון דעם אייבערשטן, וואס דער רצון פון דעם אייבערשטן, לערנען תורה און טון מצוות. און דערפאר ווערט מען דורך תורה אויפגעהויבן העכער פון וועלט. דער ענין פון תורה אליין ווערט מען אויפגעהויבן העכער פון וועלט. על דרך ווי די אידן אין מדבר, מען ווערט דורך תורה א מלך. כמאמר רז"ל, שטייט די גמרא זאגט אין גיטין רבנן איקרו מלכים די רבנן ווערן אנגערופן מלכים וואס איז מושל ושולט אויף טבע גערעדט פריער נאר אין די פתיחה א מלך איז שולט אויף טבע א מלך פורץ גדר איז תורה וואס האט תורה געטון פון תורה ווערט דורך תורה ווערט אויפגעהויבן די וועלט ווערט מען אויפגעהויבן א איד ווערט אויפגעהויבן העכער פון וועלט וואס איז מושל ושולט אויף טבע

אויפן פסוק לאל גומר עלי באוואוסטע גמרא לקל גומר עלי א פסוק אין תהילים דערציילט זאגט די גמרא דארטן אז ס'דא א כלל אז א בתולה ווען זי פארלירט די בתולים נאך דריי יאר קומט דאס נישט צוריק אויב זי פארלירט דאס פאר דריי יאר קומט זי קומט דאס יא צוריק דאס איז דער טבע העולם ווי דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט ס'בלייבט דאך אבער א אינטערעסאנטע זאך אז ס'איז געקומען אדר ט"ו אדר איז א מיידעלע געווארן דריי יאר אלט כ' אדר האט זי ליידער פארלארן, זי האט פארלארן די בתולים, זי איז שוין דריי יאר אלט, קען מען נישט צוריק קריגן די בתולים. ס'איז געקומען סוף אדר האבן די בית דין געזען אז מען קען נאך נישט מאכן פסח, די וועגן זענען נאך נישט גרייט, ס'איז נאך דא בלאטע מיט אלע זאכן, האט מען געמאכט א צווייטן אדר, ווען וועט זי ווערן יעצט דריי יאר אלט, ט"ו אדר ב', אז אפילו עס איז פארלארן די בתולים כ' אדר א', וועט איר בתולים צוריקקומען. ס'בייט איבער די וועלט. תורה איז באלעבאס אויף די וועלט. סנהדרין געזעצט און געמאכט נאך א חודש אדר, לקל גומר עלי. תורה טוט אויף אז ס'ווערט א שינוי אין די וועלט. דאס איז דער ענין פון משה רבינו מיט דעם ענין פון תורה. ס'הייבט אויף העכער פון וועלט. וואס איז דער ענין פון תפילה? דאס איז דאך דוד המלך ווי געזאגט דאס גייט די עבודות תורה עבודה גמילות חסדים תורה איז משה תפילה וועלן זען ביי דוד און דער ענין פון גמילות חסדים וועט זיין ביים בעל שם טוב תפילה איז ענינה בקשת צרכיו דער רמב"ם זאגט אין הלכות תפילה דארף בעטן ביים אויבערשטן וואס מ'דארף פון דעם פון וועמען פון דעם מתפלל וואס גייט דאווענען דארף בעטן ביים אויבערשטן וואס ער דארף ער פילט טאקע אז דער אויבערשטער איז דער וואס גיט אים זיינע צרכים על דרך הנ"ל בנוגע צו ארץ ישראל אז א איד אין ארץ ישראל זעט אז מען דארף אנקומען צו גשם אלץ קומט פון דעם אייבערשטן אבער דאך איז ער פארנומען מיט זיינע צרכים ער בעט עס זאל נתמלא ווערן וואס אים פעלט ער איז פארנומען מיט זיינע זאכן די זעלבע זאך איז אויך אין עבודה אין רוחניות'דיקע ענין פון דאווענען וואס דאס איז התקשרות ודבקות צו דעם אייבערשטן איך הייב זיך אויף צום אייבערשטן, מען גייט אריין אין שול, מען נעמט א סידור און מען דאווענט, מען הייבט זיך אויף צום אייבערשטן, מען וויל ווערן דבוק בהשם, יעדער איינער לויט זיינע כוחות, אבער אויך ביי עבודת התפילה איז עס נאך אלץ אין אן אופן אז ער האט נאכנישט צוטון מיט דברים גשמיים ווי זיי זענען אין וועלט, ער האלט נאכנישט ביי דערביי, על דרך ווי אידן זייענדיג על אדמתם איש תחת גפנו ותחת תאנתו, נישט צווישן אומות העולם, ווי ס'שטייט אין ווי ס'שטייט אין מלכים א', עס ברענגט זיך אראפ אין מיכה, אט דער ענין. זיין פארבונד מיט זיי באשטייט נאר אין דעם וואס ער בעט וועגן זיי ביים אויבערשטן אלס זיינע צרכים. ער איז נאכנישט דארטן, ער בעט דעם אייבערשטן ער זאל עס אים געבן. יעצט קומט מען צו דעם דריטן זאך פון מעשה המצוות, וואס ווערן געטון מיט דברים גשמיים, על אחת כמה וכמה די עבודה, צו מברר זיין די ענייני הרשות, א איד דארף דאך מברר זיין די וועלט, אין זיין עבודה צו מזכך און מהפך זיין דעם עולם, חושך פון גשמיות העולם, אז אין דעם זאל לייכטן דער אור הקדושה, על דרך זמן הגלות ווען אידן זענען צווישן אומות העולם, דארפן זיי מברר זיין די וועלט. יעצט וועט מען זען אין אות י"א ווי דאס ארבעט, און דאס איז דער ענין המלכות וואס משה, דוד, און דער בעל שם טוב זענען משפיע צו יעדן אידן בכל דור ודור, נישט נאר יעדער איינער אין זיין תקופה. האט מען ערשט געזען ווי די דריי זאכן, דער ענין פון תורה האט צוטון מיט משה, דער ענין פון תפילה איז ווי דוד, דער ענין פון דער פון פון גמילות חסדים דעם ענין פון מעשה המצוות האט צו טון מיט דברים גשמיים רעדט מען שוין וועגן דעם ענין פון גלות האט צו טון מער מיט דעם מיט ווי דער בעל שם טוב אין אות י"א וועט ער זאגן דאס דער ענין המלכות וואס משה דוד און דער בעל שם טוב זענען משפיע ממלכת כהנים צו יעדן אידן בכל דור ודור משה וואס ענינו איז תורה, טוט אויף און איז מגלה דעם עצם ענין פון ממלכת כהנים ביי אידן, דעם סוג פון מארי תורה. מארי תורה איז די וואס זייער ענין איז לערנען תורה, וואס זענען אויסגעטון פון וועלט, ווי ס'שטייט תורתם אומנותם. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אַכט און פֿופֿציק להעיר דרשב"י, וואס אין אין אין שס ווען מען וויל ברענגען א דוגמא אויף תורתו אומנותו דאס רשב"י איז ניצוץ פון משה רבינו עס ברענגט זיך אין סידור שער הל"ג בעומר זעהן מיר דעם עניין וואס משה רבינו איז מגלה ביי די ממלכת כהנים איז ער מגלה דעם עצם און דאס איז דער עניין פון תורה פון לערנען תורה תורתו אומנותו אויף וועם מען זאגט איז ס'שטייט קלאר די שטייט אין דער אלטער ברענגט אין תורה ברענגט ער אראפ מאן מלכי רבנן אוקיי אין זה טוט ער עס אויף ביי יעדן אידן, נישט נאר ביי די ביי דעם וואס זענען מארי תורה, ער טוט עס אויף ביי יעדן אידן אין די זמנים וואס ער גיבט אפ אויף לימוד התורה, יעדער איד לערנט דאך תורה, אין די צייט וואס ער לערנט תורה גיבט אים משה רבינו דעם כח אז ער זאל וויסן אז ער איז ממלכת כהנים און ער איז העכער פון וועלט, און ער האט דעם כח זיך אויסצוטון באותה שעה על כל פנים, אינגאנצן פון וועלטליכע זאכן ודאגות, און זיין אזוי צוגעטראגן צום לערנען פונקט ווי דער וואס איז תורתו אומנותו. דוד, וואס אין יונוי איז תפילה, וואס דערפאר האט ער געשריבן, איז דאס משה רבינו איז דער ענין פון תורה. דוד וואס אין יונוי איז תפילה, וואס דערפאר האט ער געשריבן ספר תהילים, טוט אויף מצד ענין המלכות שבו, אז אויך די עבודה זאל זיין אין א מלכות'דיגן אופן, כאטש ער בעט זיינע צרכים ווערן די בקשות נתמלא. דוד המלך איז דער ענין פון תפילה, איז ער מעורר ביי די אידן, דעם ענין פון מלכות וואס ער האט, איז ער מעורר ביי די אידן דעם ענין פון ממלכת כהנים, אז וואס אז כאטש אז כאטש ס'רעדט זיך דא וועגן גיין בעטן ביי דעם אייבערשטן וואס ער דארף, וועט ער דאך עס בעטן און עס וועט זיין אין א מלכות'דיגן אופן, ווי קען עס זיין? נישט ווי ביי תפילה על דרך הרגיל, וואס זייענדיג א בקשה מצד המטה, קענען זיין מניעות, קען זיין עיכובים, קען זיין אז די בקשה זאל נישט נתמלא ווערן, אדער על כל פנים עס זאל געדויערן צייט, עס זאל נתמלא ווערן נישט בשלימותו, אסאך אופנים ווי ס'קען זיין, וכיוצא בזה, ניין, דוד המלך טוט אויף ביי א איד מיט דעם, ביז היינטיגן טאג טוט ער אויף, אז תיכף ומיד, אן קיין הגבלות און מניעות, ובתכלית השלימות, ווי עס ווערט נתמלא די בקשה פון א מלך, שטאקן נישט אז מויער ביי אידן גייט אין דעם ענין פון ממלכת כהנים ווען מען קומט מען בעט דעם אייבערשטן ווערט עס גלייך מקוים על דרך ווי עס ווערט אויפגעטון דורך תורה דער קשר פון דוד המלך מיט משה רבינו מען זעט דעם ענין פון תורה וואס זעט בתורה ווי דערציילט אין זוהר זוהר דערציילט אז ווען רשבי האט געדארפט פועל זיין ירידת גשמים האט ער געזאגט תורה אויפן פסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד און עס זיינען באלד געקומען גשמי ברכה ובאופן הנרצה, דער רבי לייגט צו, מה שאין כן על ידי תפילה, ווי די גמרא זאגט אין תענית, ס'געקומען ווייניג, ס'געקומען דערנאך צופיל, מען דארף בעטן נאכאמאל ביז עס איז געקומען רעגן ווי עס דארף זיין. רבי שמעון בן יוחאי מיט זאגן תורה אויף הנה מה טוב ומה נעים, איז גלייך געקומען רעגן נאכאמאל. און דערפאר איז דא אין ספר תהלים, תפילת דוד, ביידע קצוות. עס איז אן ענין פון תהילות ותשבחות, עס איז אזוי ווי תפילה, און צוזאמען דערמיט איז עס פון די כ"ד ספרים פון תורה שבכתב, האט דאס ביידע זאכן אין זיך, וואס דעריבער איז פעולתו על דרך ווי די פעולה פון תורה אויכעט, ס'האט אין זיך ביידע זאכן. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פינף און זעכציק ויש לומר שזהו מה שביקש דוד, שיהיו קוראים בהם בתהילים ונוטלים שכר עליהם כנגעים ואהלות, דאס הייסט אז די פעולה פון זאגן תהילים האט אין זיך די זעלבע פעולה ווי לערנען תורה. דאס איז דער ענין פון דוד המלך, האבן מיר געלערנט וועגן משה רבינו, ווי ער ברענגט אריין אין א איד דעם כח פון תורה, און א איד וואס ער לערנט תורה אפילו נישט קיין תורתו אומנותו, נאר ווען ער לערנט זיין שיעור גיבט אים משה רבינו דעם כח ער זאל זיין א ממלכת כהנים, און ער זאל לערנען אין א אופן פון העכער פון וועלט, קיין זאך וועט עם ניט שטערן. דוד המלך ווייטער האט ביידע זאכן אין זיך, ער האט דעם ענין פון תפילה, אז די תפילה זאל זיין ווי א מלך, ער ברענגט אריין אין יעדן אידן דעם ענין פון ממלכת כהנים, אז ער פועלט אויס און ס'איז נישטא קיין עיכובים און קיין מניעות, און ס'נעמט צייט, ס'קומט גלייך אראפ דאס וואס ער בעט, ס'האט אויכעט אין זיך דעם ענין פון תורה. דער בעל שם טוב האט מגלה געווען אחדותו יתברך אין וועלט. אז די וועלט איז אלוקות, ווי דער אמיתית המציאות פון יעדן נברא איז דער דבר דבר השם וואס איז וואס איז עס בכל רגע מהווה מקיים ומחיה. בעל שם טוב האט מגלה געווען אז די אמת'ע מציאות פון יעדן נברא איז דער דבר השם וואס איז דער מחיה בכל רגע, אבער דאס גופא האט ער מגלה געווען אין אן אופן אויכעט פון תורה. וויאזוי? דורך מגלה זיין א פירוש אויף א פסוק. לעולם השם דברך נצב בשמים שטייט אין קאפיטל קי"ט, דער בעל שם טוב האט געזאגט לעולם השם דברך, די ווערטער וואס דו האסט געזאגט יהי רקיע איז נצב בשמים. א מינוט, א סעקונדע, א טויזנטל פון א סעקונדע, דער אייבערשטער זאגט עס נישט, ווערט אויס הימל. זעלבע זאך מיט די אלע עשרה מאמרות. לעולם השם דברך ניצב בשמים. און אויך ווי דו האסט געזאגט געוואלדיג, אויך אן אופן פון תורה, משה רבינו איז תורה, דוד המלך איז דער ענין פון תפילה מיט תורה, און דער בעל שם טוב איז דער ענין פון אריינגעברענגט אז דעם ענין פון אחדות אין די וועלט, אז יעדע זאך איז אלוקות, יעדע זאך ווערט נתהווה און מחיה א גאנצע צייט פון אלוקות, אין אן אופן אויכעט פון פירוש אויף א פסוק אין תורה. און דורך דעם איז געגעבן געווארן א כוח, יעצט קומט דער רבי צו די מסקנה, און דורך דעם איז געגעבן געווארן א כוח צו יעדן אידן, אז אויך ווען ער איז פארנומען מיט דברים גשמיים, ביז לפעמים איז ער פארנומען מיט חומריות עולם, מיט די גראבקייט פון די וועלט, און אפילו אין א מצב פון אותותינו לא ראינו וגומר, ובמילא איז דער בירור פארבונדן מיט א מלחמה, ווי געלערנט פריער, פירט ער אבער די מלחמה אין אן אופן פון ממלכת כהנים, דארפסט געדענקען ביסט ממלכת כהנים, דו קענסט עס פירן אין א אופן פון מנוחה און אן מלחמה. גלייך ביי דער יציאה למלחמה, ווייס ער, יעדער איינער האט דאך זיין מלחמה, מלחמת היצר מיט די אלע זאכן, ס'איז דא א מלחמה, אבער ס'קען זיין א מלחמה בדרך מנוחה. גלייך ווי ביי דער יציאה למלחמה, ווייס יעדער איד, און ער נעמט עס פון די אלע דריי, פון משה רבינו און דוד המלך און בעל שם טוב, אז זייענדיג פון ממלכת כהנים, איז ער על העכער פון אויביך פרשת כי תצא שטייט כי תצא מלחמה לכאורה דארף שטיין עם אויביך נא נא א איד ווען ער גייט אין א מלחמה איז שוין על אויביך במילא קומט דער נצחון מלמעלה וואס ווערט גלייך נאך דעם אויב דו גייסט ארויס מיט אזא אופן ממלכת כהנים אז דו גייסט מיט אין די מלחמה און גייסט לערנען און דאווענען גייסט טון מצוות אויף א אופן העכער פון וועלט קיין זאך קען דיר נישט שטערן ווערט ונתנו השם אלוקיך בידך דער אויבערשטער וועט דיר טאקע איבערגעבן גלייך און דורך דעם ווערט וואס וועט זיין יעמאלט ושבית שביו מען נעמט ארויס דעם ניצוץ אלוקי וואס איז געווען שבוי מען נעמט ארויס די ניצוץ אלוקי ושבית שביו איז פאנגען די געפאנגען נישט וואס מיינט דאס מען נעמט ארויס דעם ניצוץ פון פונעם אויבערשטן די ניצוץ אלוקי וואס איז אריינגעפאלן אין די קליפות נעמט מען וואס איז געווען שבוי איז געווען געפאנגען אין די קליפות נעמט מען עס ארויס די ניצוץ אלוקי וואס איז געווען שבוי אין די דברים גשמיים, פון זיין גלות נעמט מען ארויס, ביז עס ווערט אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא, ס'ווערט נישט נאר וואס מען ווערט פטור פונעם חושך, מ'ווערט פטור פון די ביטערקייט, מ'איז מהפך דעם חושך אויף ליכט, און מ'איז מהפך די ביטערקייט אויף זיסקייט. דאס איז געווען אין שיחה פון יום ב' דחג השבועות תשל"ז.